שלום וברכה צו א רגע לחצי אויף קול מבשר. גיימיר היינט ארומרעדן וועגן די בריטישע אימפעריע, די בריטיש עמפייער. אבער פאר מיר גיימיר צו די צו די אימפעריע אליין, לאמיר קודם פארשטייען די ווארט, פשוט טייטש פון די ווארט אימפעריע, וואס מיינט עס? איז א אימפעריע בדרך כלל ווערט פארשטאנען ווי א לאנד וואָס באַלבאַטעוועט, מען קען אַפילו זאָגן פאַרקנעכט, אַ צאָל אַנדערע לענדער. און מען רעדט נישט סתם אַז מען איז ווי אונטערגעוואָרפן אונטער יענעם לאַנד, כאילו לאַנד ב' איז אונטערגעוואָרפן בהכנעות אונטער לאַנד א', נאָר לאַנד א' איז פולשטענדיק באַלבאָס אויף לאנד בית אויף די בירגער אויף די ווערטשאפט אויף די רעגירונג ס'איז ממש זיינס כאדם העושה בתוך שלו אבער ס'איז פארט א פרעמד לאנד ס'איז נישט קיין חלק פון זיך און בדרך כלל איז אן אימפעריע אויך א גרויסע שטח אסאך לענדער אדער א גרויסע שטח אנדערש ווי א מלוכה וואס באשטייט מער פון ווייניגער לענדער איז א אימפעריע דוגמאות פאר דעם זענען די רוימישע אימפעריע. פריער איז געווען די אסיריען עמפייער, מלכות אשור, און אונז גיימיר רעדן וועגן איין אזא מער מאדערנע אימפעריע, מאדערנע מיינט אז ס'איז נאנטער צו אונזער תקופה, צו די צייט אין וועלכע אונז לעבמיר, און דאס איז די בריטישע אימפעריע. און נאנט אגב מיינט היפש נאנט, די בריטישע אימפעריע איז נאך געשטאנען נאך די צווייטע וועלט מלחמה, הגם דעמאלטס איז עס שוין געווען היפש אויפן וועג אראפ, אבער ביז אין די זעכציגער יארן האט נאך די אימפעריע בעצם עקזיסטירט. איז פונקטליך ווען, איצט ווייסט מען שוין בערך ווען די אימפעריע איז אונטערגעגאנגען, אבער די התחלה פונקטליך ווען די בריטישע אימפעריע האט זיך אנגעהויבן, דאס איז שוין שווערער אנצוצייכענען, ווייל ס'איז דאך נישט געשען פון איין רגע אויף די אנדערע. ס'איז נישט אזוי ווי עס האט געגעבן פון דער ערד ארויס, אדער געגעבן א שפראץ ארויס א ריזיגע אימפעריע ער איז דא, די בריטישע אימפעריע האט זיך צוגעזעצט צום טיש, ס'איז געגאנגען בהדרגה, מען האט איינגענומען נאך א שטח און נאך א לאנד, אויף אזא אופן, אויף אן אנדערן אופן, ביז אויף אמאל האט מען זיך ארומגעזען מיט א ריזיגע מלוכה, מיט א גיגאנטישע אימפעריע. און גיגאנטיש איז עס געווען. גיגאנטיש איז עס געווען ווייל ביים שפיץ, ביים הויכפונקט, ביי די פיק פון די בריטישע אימפעריע, האבן דארט, האט עס פארמאגט, האט די מלוכה אין בריטן באלעבאטעוועט אויף א פערטל פון די וועלט, א פערטל פון די ערד, פון די וועלט. און עס האט געדעקט א שטח פון איבער פֿינף און דרײַסיק מיליאן קוואדראט קילאמעטער, סקווער קילאמעטער, וואס דאס איז בערך דרײַצן מיליאן, איבער דרײַצן מיליאן זיבן הונדערט טויזנט סקווער מייל. אין פארגלייך, די פאראייניגטע שטאטן איז גרויס א קארגע צען מיליאן סקווער קילאמעטער, אדער א קארגע דרײַ מיליאן אַכט הונדערט טויזנט סקווער מייל, און דאס האט כולל געווען אין דעם גאנצן שטח וואס די וואס איז געווען אנגעשלאסן אין די בריטישע אימפעריע האבן געוואוינט איבער פֿיר הונדערט און צען מיליאן מענטשן, און מען רעדט מען פון א צייט ממש פאר די ערשטע וועלט מלחמה ווען די וועלט'ס באפעלקערונג איז באשטאנען פון א קארגע ביליאן אַכט הונדערט מיליאן מענטשן, א ביליאן אַכט הונדערט מיליאן מענטשן, איז בקיצור מען רעדט פון א ריזיגע אימפעריע אויף א ריזיגן פארנעם. און ווען מען טראכט אריין ווי גרויס די ווי גרויס בריטען איז, מען רעדט פון צוויי הונדערט און צוויי אביסל מער ווי צוויי הונדערט און צוויי און פערציג טויזנט סקווער קילאמעטער דער ארום פֿיר און נײַנציק טויזנט סקווער מייל און די אכציגסטע לאנד אין גרויס אין שטח איז עס די אכציגסטע לאנד אין די וועלט אכציגסטע גרעסטע לאנד אין די וועלט איז די חידוש נאך גרעסער. איז דאס איז לגבי די גרויס און די באפעלקערונג וואס איז געווען אונטערגעווארפן אדער אנגעשלאסן, וויאזוי מען זאל עס נאר וועלן אנקוקן, אין די בריטישע אימפעריע. ווי געזאגט, פונקטליך ווען ס'האט זיך אנגעהויבן איז שוין אביסל א אנדערע מעשה. די פריסטע ציפער, די פריסטע יאר וואס מען גיבט אן, איז פֿערצן הונדערט און נײַנציק, פֿאורטין ניינטי, ווייל דעמאלטס בעצם האט בריטן אנגעהויבן אזוי ווי כאפן אדער באקומען שטחים. אבער אנדערע אנדערע היסטאריקער זאגן אז ס'איז מער אין די אנפאנג פון די זעכצנטע זעכצן הונדערט יאר, פון סיקסטין האנדרעדס, דאס איז ווען די בריטישע אימפעריע איז שוין געווען עפעס א שטיקל עכט מער א ממשלה, ס'האט זיך שוין מער דערקענט צום נאמען פון אן עמפייער, און און געהאלטן געצויגן האט זיך עס ביז די נײַנצן הונדערט און זעכציגער יארן. איז פאר מיר קומען צו צו די אימפעריע לאמיר קודם רעדן פון בריטן אליינס אפאר מינוט, די היסטאריע גאר בקיצור וויאזוי די אימפעריע איז קודם געווארן א געהעריגע מלוכה. איז מיר גיימיר אנפאנגען ביים גויאישן יאר דרײַ און פֿערציק, פארטי טרי, דאס קומט אויס בערך אביסל מער ווי צוואַנציק יאר פאר חורבן בית שני. איז די רוימישע אימפעריע איז דעמאלטס די זאך אויף די וועלט און זיי האלטן אינמיטן וואקסן און זיך פארשפרייטן און אייננעמען פרישע שטחים, אינעם יאר דרײַ און פֿערציק ווען רוים אגב איז שוין איז שוין געווען פולשטענדיג מער ווייניגער פולשטענדיג בעלבאס אויף ארץ ישראל אדער ארץ יהודה וויאזוי עס האט דעמאלטס געהייסן האט די רוימישע אימפעריע איינגענומען בריטן. רוים האט געהערשט אויף בריטן פאר בערך דרײַ הונדערט פֿופֿציק יאר, יעצט ווייסט מען די סוף פון מלכות רוים איז געווען אז ס'איז צוזאמגעפאלן, ס'איז אונטערגעגאנגען, און ווען די רוימער האבן איבערגעלאזט בריטן זענען אריינגעקומען וואס מען רופט אן דזשערמעניק און אנגלא סעקסאנס, דאס זענען די אנגלא סעקסאנס זענען די די מקור, די ווי מ'זאגט די זיידעס פון די היינטיגע ענגלישע מענטשן, און דזשערמעניק זענען די היינטיגע דייטשן און די ארומיגע לענדער, און זיי זענען אנגעקומען פון סקאנדינאוויע און אנדערע ארומיגע לענדער. איז בריטען איז נאך יעצט נישט קיין פאראייניגטע מלוכה אזויווי ס'איז געווארן שפעטער, ס'איז בעצם אפאר שטיקער לאנד וואס מ'קען היינט אלס ענגלאנד, וועילס און סקאטלאנד. וואס זענען בעצם עקסטערע לענדער, נישט נאר זענען עקסטערע לענדער, נאר זיי שלאגן זיך אויכעט צווישן זיך, די גרופעס וואס האבן געוואוינט אין די דריי לענדער, ס'הייסט נישט נאר די דריי לענדער ממש, נאר אפילו אין די דריי לענדער גופא, פון ווי געזאגט וואס אונז קען מיר היינט אלס ענגלאנד, סקאטלאנד און וועילס, זענען געווען פארשידענע גרופעס וואס האבן זיך אין בעסטן פאל אנגעקוקט ווי קאנקורענטן, און אין ערגסטן פאל האבן זיי זיך געשלאגן. אין טען סיקסטי סיקס, טויזנט זעקס און זעכציק צו די גויאישע צייט רעכענונג, איז בריטען איינגענומען געווארן, אגב ווען מען רעדט פון בריטען מיין מיר אונז די שטח וואס איז היינט גרעיט בריטען אבער איז דעמאלטס באשטאנען פון אפאר עקסטערע שטחים ווי געזאגט וואס זענען געווען באוואוינט מיט עקסטערע און אפילו קאנקורירענדע שבטים און גרופעס, אבער אין טען סיקסטי סיקס איז די שטח בריטען איז אינוואדירט געווארן דורך מענטשן וואס האבן געהייסן די נארמאנס, די נארמאנס. זיי האבן געוואוינט, ס'איז געווען א מלוכה אויף א שטח פון פראנקרייך, אויף א ראיאן אין פראנקרייך וואס אונז קען מיר היינט אלס נארמאנדי. נארמאנדי איז היינט באקאנט אלס די פלאץ וואו די אליאירטע כוחות האבן ביים שפעטער, טיפער אריין אין די צווייטע וועלט מלחמה אין נײַנצן הונדערט פֿערטי פֿיר, האבן די עלייס געלאנדעט דורך צו פירן א ריזיגע אפענסיווע קעגן די דייטשן, קעגן די נאציס. ס'איז באקאנט אריין אין די געשיכטע אלס די דעי, איז יענץ איז געווען אין נארמאנדי, און נארמאנדי איז זייט דעמאלטס באקאנט אלס דעם, דאס איז די זאך מיט וואס די פלאץ צייכנט זיך אויס, אבער אמאל, מיט טויזנט יאר צוריק, איז עס געווען א מלוכה פאר זיך, יענע ראיאן, און די מענטשן וואס האבן דארטן געוואוינט האבן געהייסן די נארמאנס, און זיי האבן איינגענומען בריטן. דאס הייסט בעיקר האבן זיי איינגענומען און מכניע געווען ענגלאנד, סקאטלאנד און אויכעט איירלאנד. בריטען איז נאך נישט אינגאנצן פאראייניגט געווארן אבער געקומען אונטער איין צענטראלע פירערשאפט הערשט אין זעכצן הונדערט דרײַ אין זעכצן הונדערט דרײַ ווען דזשעימס די פירסט פון סקאטלאנד האט איז אויך געווען די יורש פאר די טראון פאר די מלוכה פון ענגלאנד און אזוי האט זיך האבן זיך די צוויי לענדער נישט די צוויי די דריי לענדער ענגלאנד סקאטלאנד און וועילס האבן זיך געטראפן אונטער איין קעניג, אונטער איין צענטראלע פירערשאפט, סאו דאס איז געווען די ערשטע מאל ווען בריטן אלס א לאנד איז געווארן פאראייניגט, הגם ס'זענען נאך אלץ געווען באזונדערע לענדער, באזונדערע לענדער זענען זיי געווען, אבער זענען געווען אונטערגעווארפן אונטערן זעלבן קעניג. מיט א ביסל מער ווי הונדערט יאר שפעטער, אין סעווענטין או סעווען, זיבעצן הונדערט און זיבן, איז געגרינדעט געווארן די מלוכה פון גרעיט בריטען, די מלוכה פון די קינגדאם אוו גרעיט בריטען, דאס איז דורכגעפירט געווארן, באשטעטיגט געווארן, אין די פארלימענט הייזער סיי פון סקאטלאנד און סיי פון ענגלאנד, און ס'איז געווארן איין מלוכה וואס האט געהייסן די קינגדאם אוו גרעיט בריטען. די הונדערט יאר אגב פון ווען בריטן איז געקומען אונטער איין אונטער די פירערשאפט פון איין קעניג ביז דאס איז למעשה פארוואנדלט געווארן אין איין מלוכה איז געווען היבש בלוטיג, ס'איז געווען אסאך, קודם האבן האט זיך האט זיך בריטן די נאך נישט פאראייניגטע לאנד וואס איז אבער יא אונטערגעווארפן מיט דעם זעלבן קעניג האט זיך אסאך געשלאגן מיט די פראנצויזן און אויכעט איז געווען אפאר בלוטיגע ברודער קריגן אין בריטען אליין. צו למעשה די זאך איז געווארן מסודר ביי סעווענטין או סעווען ווען עס איז דערקלערט געווארן אלס איין מלוכה. און דא, נאכדעם וואס בריטען איז שוין א מלוכה, האט זיך אנגעהויבן די אמביציעס פון די ניי געגרינדעטע מלוכה צו ווערן אן אימפעריע, איינצושלינגען, איינצונעמען וואס מער טעריטאריע. אבער, בריטען איז נישט די איינציגסטע דא אויף די אויף די סצענע וואס האט די זעלבע אמבישיעס צילן פאר זיך. אין יענע תקופה פונעם פופצנטן און דעם זעכצנטן יאר הונדערט זענען געווען עטליכע יוראפעאישע לענדער, אדער דעמאלטס זענען זיי נאך געווען מלוכות, וואס האבן וואס האבן זיך וואס האבן קאנקורירט צווישן זיך ווער ס'זאל ווערן די וואס מען רופט א סופער פאוער, די גרויסמאכט, די גרויסע אימפעריע. שפאניע האט שוין דעמאלטס דאמינירט דרום אמעריקע, פארטוגאל האבן געהאט מסחר קאנעקשאנס מיט קשרים פון ביזנעס געשעפטן איבער א ריזיגע חלק פון די וועלט. האלאנד איז געווען טעטיג און אויכעט אין דרום אמעריקע, אין אפריקע, מען רעדט די אפריקאנישע קאנטינענט, און אזיע. די פראנצויזן האבן געהאלטן אינמיטן. אייננעמען, אייננעמען מיינט אנקומען דא און זיך באזעצן און דערקלערן אלס מיינס וואו די שטח פון דרום אמעריקע וואס איז היינט קענעדע. איז בריטען איז נישט געווען די גרויסע שפילער, די גרויסע, די גרויסע מחותן צום טיש, די אנדערע זענען געווען גרעסער און שטערקער און האבן געהאלטן היבש ווייטער, שפאניע, האלאנד, פראנקרייך און אויך אנדערע. די סוקסעס פון בריטען אין דעם הינזיכט פון פארוואנדלט ווערן אין אזא גרויסע אימפעריע הייבט זיך אן פשוט מיט רויבעריי. עס איז געווען אין די אינעם זעכצנטן יארהונדערט ווען די קעניגן עליזאבעט די ערשטע האט באפוילן די ענגלישע די בריטישע מיליטער אפצואווארטן די שפאנישע און פארטוגעזישע שיפן וואס זענען געקומען פון דער נייער וועלט פון אמעריקע אנגעלאדנט אן כל טוב אויפן וועג צו זיך אהיים צו שפאניע און צו פארטוגאל און זיי פשוט בארויבן, באפאלן די שיפן און זיי בארויבן. אין בערך די זיבעציג יאר צווישן פֿופֿצן הונדערט פֿופֿציק, Fifteen Fifty, און זעכצן הונדערט צוואַנציק, Sixteen Twenty, האט בריטן אנגעהויבן אייננעמען איירלאנד, וואס הייסט אייננעמען? בריטן איז געווען שטארקער, איירלאנד איז געווען שוואכער, און די בריטישע האבן פשוט אריינשפאצירט אין איירלאנד, ארויסגעווארפן די באפעלקערונג פון דארטן, און ערזעצט די פלאץ זיי די פרייגעווארענע שטחים, באראבעוועטע שטחים האבן זיי באזעצט מיט בריטישע בירגער. און דאס איז אייגנטליך געווען די התחלה פון א לאנגן קאנפליקט וואס וואס ס'ציט זיך נאך ביז היינט, אפילו ס'איז שוין יעצט רואיגער, ס'איז שוין יעצט מער ווייניגער איינגעשטילט, וואס ס'פלאקערט אין אירלאנד צווישן די די וואס שטאמען און באלאנגען צו בריטן און די ארגינעלע איירישע תושבים זייערע קינדער און אייניקלעך און אוראייניקלעך. ס'איז געווען א בלוטיגע קאנפליקט דארטן במשך לאנגע יארן און אפילו יעצט איז נאך אויך דא די אנגעצויגנקייט צווישן די צוויי גרופעס. די התחלה דערפון גייט צוריק דעמאלט צו צווישן פיפטין פיפטיס און די סיקסטין טווענטיס ווען ווי געזאגט בריטן האט פשוט אריינשפאצירט צו יענעמ'ס שטוב ארויסגעווארפן א חלק פון די משפחה און זיך אריינגערוקט דארטן און באקוועם באזעצט. און דאס אגב איז איירלאנד איז נישט די איינציגסטע אזא דוגמא, ס'וועמיר זעהן שפעטער אינעם המשך איז דא אסאך קאנפליקטן פון וואס מען ליידט נאך ביז היינט וואס זענען דירעקטע תוצאות פון די בריטישע אקטיוויטעטן דעמאלטס. אין יענע תקופה האט מען דאך געהאלטן אינמיטן די פיבער פון די נייע וועלט, די קאנטינענטן פון דרום און צפון אמעריקע וואס זענען אנטדעקט געווארן נישט אזוי לאנג פריער, און בריטען האט פרובירט דאס מזל אויך דארטן, בריטען איז נישט געווען די איינציגסטע, האלאנד און פראנקרייך האבן אויך דארטן פרובירט אויפשטעלן קאלאניס, און ווייטער די זעלבע זאך. מ'האט זיך אריינגערוקט אין א פלאץ וואו מענטשן האבן שוין געוואוינט און מ'האט עס דערקלערט, מ'האט דערקלערט בעלות דארטן ס'איז מיינס, און בריטען אזוי ווי די אנדערע האט פרובירט די זעלבע זאך. איז די ערשטע קאלאני, די ערשטע אזא ישוב לאמיר זאגן, וואס בריטען האט פרובירט אוועקצושטעלן אין די נייע וועלט, אין צפון אמעריקע, איז געווען אויפן שטח וואו ס'איז היינט דרום קאראליינע. בריטען האט אהינגעשיקט א גרופע מיט מענטשן און אויך סאלדאטן וואס זאלן באוואוינען דאס פלאץ אין פֿופֿצן הונדערט און אַכציק, אָבער דער פּלאַץ האָט זיך נישט אויסגעאַרבעט. פּינקטלעך וואָס דאָרטן איז געשען, ווייסט מען נישט עד היום הזה אויף זיכער, אָבער ווען בריטען האָט אַהינגעשיקט אַ פֿרישע גרופּע מיט פֿינף יאָר שפּעטער, אין פֿיפֿטין נײַנטי, פֿופֿצן הונדערט נײַנציק, האָבן זיי געזען אַז די גאַנצע ייִשובֿ איז ליידיק, ס'איז פּוסט, די מענטשן וואס האבן דארטן געוואוינט זענען פארשווינדן אן איבערלאזן נאך זיך קיין זכר. אין אנפאנג פון פון די זעכצן הונדערט יארן, אין סיקסטין או פייוו, סיקסטין טען, זעכצן הונדערט און פֿינף, זעכצן הונדערט און צען, האט בריטן פרובירט דאס מזל אין די קאריביען אינזלען, און זיי האבן דארטן געוואלט אוועקשטעלן א אייגענע קאלאני, אבער יענץ האט זיך אויך נישט אויסגעארבעט, ווייל די דרוק, די פושבעק פון די לאקאלע באפעלקערונג איז געווען צו שטארק צו מאכטפול און בריטען האט זיך דערמיט נישט געקענט קיין עצה געבן. די ערשטע גרויסע סוקסעס וואס בריטען האט געהאט אין די נייע וועלט איז געווען מיט דעם לאנד וואס אונז קען מיר היינט אלס דזשאמעיקע וואס בריטען האט צוגענומען צו פארהאנדלט צו באקומען פון שפאניע אין סיקסטין פיפטי פייוו זעכצן הונדערט פֿינף און פֿופֿציק אינדערצווישן האבן אינדערצווישן האבן די בריטישע יא מצליח געווען אויפצושטעלן איין קאלאני, ס'איז געווען די ערשטע קאלאני וואס האט מצליח געווען, וואס זיי האבן באוויזן אהערצושטעלן אין צפון אמעריקע, און דאס איז געווען די שטאט וואס אונז קען מיר היינט אלס דזשעימסטאון אין ווירדזשיניע, דאס איז געווען אין זעכצן הונדערט זיבן. ס'איז געלונגען פאר די בריטישע אוועקצושטעלן קודם איין קאלאני, פון דארטן האבן זיי שוין געהאט ווי מ'זאגט א קערנדל, א בעיס, און פארגרעסערט און אויסגעשפרייט איר השפעה ווייטער איבער'ן צפון אמעריקאנעם קאנטינענט. און אין יענע תקופה האבן אסאך מענטשן פון די אלטע וועלט, פון יוראפ, אנגעהויבן עמיגרירן צו די נייע וועלט, קיין אמעריקע, און א גרויס חלק פון זיי טאקע קיין צפון אמעריקע, סיבות זענען געווען אסאך, ס'איז דא אסאך וואס זענען אנטלאפן וועגן רעליגיעזע רדיפות, אין יוראפ למשל איז דער ס'איז נאך היינט אויכעט שטארק ניכר, די פינגער אפדרוקן פון יענע תקופה זעט מען נאך היינט, אז אין יוראפ איז געווען די גרעסטע חי, די דת נוצרי איז צוטיילט אין מערערע גרופעס, די עיקר שפאלט אין יענע תקופה, איין פון די גרעסטע, איז געווען צווישן די וואס מ'רופט די קאטאליקן און די פראטעסטאנטן. אין יוראפ זענען די קאטאליקן געווען שטארק און די פראטעסטאנטן זענען שטארק גערודפ'ט געווארן דורך די קאטאליקן, אסאך פראטעסטאנטן זענען לכבוד דעם אנטלאפן קיין אמעריקע, און היינט טאקע איז אזוי אז די די איבערוויגענדע מערהייט, די גרעסטע השפעה על כל פנים אין די פאראייניגטע שטאטן, מען רעדט צווישן די קריסטליכע באפעלקערונג, איז די זענען די פראטעסטאנטן וואס זענען שוין היינט אליינס אויך צושפליטערט אין מערערע גרופעס. רובא דרובא אמעריקאנע פרעזידענטן, מיטן אויסנאם פון ממש געציילטע, זענען געווען פראטעסטאנטן. ממש געציילטע, צוויי צו וויפיל אפשר צוויי צו דריי, זענען געווען קאטאליקן, אריינגערעכנט די יעצטיגע פרעזידענט ביידן. עכ"פ זענען אסאך פראטעסטאנטן אנטלאפן פון יוראפ וואו זיי האבן געליטן רדיפות, און נאכדעם זענען געווען סתם מענטשן מיט אמביציע, זיי האבן געוואלט אנפאנגען א ניי לעבן, פרובירן דאס מזל פון אנפאנג פון דאס התחלה, און ווען מען און ס'איז ס'איז דא וואס האבן גענומען די התחלה אזוי עד הסוף, מען גייט אנפאנגן ממש אלעס פון פריש אין א נייע חלק פון די וועלט מיט נייע מענטשן, נייע אומשטענדן, א נייע סביבה און אפשר נייע אפערטוניטיס, נייע געלעגנהייטן. און פון די עמיגראציע, פון די אימיגראציע אריין קיין אמעריקע האבן זיך אזוי געגרינדעט צוביסלעך די. דרײַצן קאלאניס, דאס זענען געווען די ערשטע דרײַצן ישובים מיט וואס די פאראייניגטע שטאטן האט זיך אנגעהויבן, הגם דעמאלטס איז עס נאך נישט געווען קיין אומאפהענגיגע זעלבסטשטענדיגע לאנד, ס'איז געווען דרײַצן קאלאניס וואס זענען געווען אונטערגעווארפן אונטער וואס איז שוין יעצט געווען די בריטישע אימפעריע. אין אמעריקע האבן די בריטישע, גרעיט בריטען האט געטראפן ממש א גאלד גרוב, ס'איז געווען ווי געזאגט א ריזיגע לאנד, א ריזיגע שטח מיט אסאך אפערטונעטי, אסאך געלעגנהייטן, און היות די בריטישע האבן דא געהערשט, האבן דא באבאטעוועט, האבן זיי עס גוט אויסגענוצט. זיי האבן עס גוט אויסגענוצט דורך דורך נעמען די די פארשידענע די אוצרות, די זאכן וואס דאס לאנד האט דא פראדוסט, פון צוקער, קאטן און נאך זאכן, און זיי האבן עס אלעס אפגעשיקט קיין יוראפ און פארקויפט פאר גוט געלט. אבער נישט נאר דאס, נאר די ארבעט האט אויך נישט געקאסט קיין סאך, די ארבעט איז געווען זייער ביליג. בריטען האט דעמאלטס געברענגט מיליאנען שווארצע מענטשן פון אפריקע, מען מען שאצט היינט אז בערך דריי מיליאן און הונדערט טויזנט מענטשן זענען אפגעפירט געווארן דורך שיפן פון אפריקע, מען רעדט מיט צוואנג פארשטייט זיך, קיין אמעריקע צו די נייע וועלט, וואו זיי זענען געהאלטן געווארן פארשקלאפט און זיי האבן געטון די ארבעט פאר די פאר בריטן מיט אלעס וואס עס האט זיך אויסגעפעלט. בקיצור די ארבעט איז געווען ביליג, עס האט נישט געקאסט קיין סאך, בסך הכל האט עס געקאסט, בעיקר האט עס געקאסט די הוצאות פון טראנספארטירן די מיליאנען שווארצע מענטשן פון אפריקע און זיי ברענגען קיין אמעריקע און זיי דא פארשקלאפן, און די הוצאה פון זיי אריבער ברענגען איז מסתם אויך נישט געווען צו הויעך, און די און בריטען האט זיכער געמאכט אז דאס וואס ס'קאסט זאל נישט קאסטן מער געלט ווי ס'דארף, און די שקלאפן זענען טאקע אריבערגעברענגט געווארן געהאלטן געווארן אויף די שיפן אונטער זייער זייער שווערע אומשטענדן, אויף אזוי ווייט אז די שאצונגען גיין אז ארום פֿיר הונדערט טויזנט פון די איבער דרײַ מיליאן מענטשן וואס זענען געברענגט געווארן פון אפריקע קיין אמעריקע זענען געשטארבן אויפן וועג נאך זענען געשטארבן אויפן וועג וועגן די שרעקליכע אומשטענדן אין וואס מ'האט זיי דארטן געהאלטן. דעם גרעסטן סוקסעס האט די בריטישע אימפעריע אבער געהאט מיט א ריזיגן לאנד, אינדיע. אינדיע איז אנגעשלאסן געווארן אומאפיציעל, ס'הייסט די התחלה פון אינדיע ווערן א חלק פון די בריטישע אימפעריע גייט צוריק צום יאר סיקסטין או סיקס, זעכצן הונדערט זעקס. בריטען איז דארטן אנגעקומען בפה רך. פה רך מיינט אז זיי זענען נישט אנגעקומען ווי אינוואדירערס, ווי מענטשן וואס ווילן אייננעמען דאס לאנד, נאר מען איז אנגעקומען מיט מיט ביזנעס קשרים. בריטען האט אויפגעשטעלט א קאמפאני אין אינדיע, עס האט געהייסן די איסט אינדיע קאמפאני, עס איז געווען א ריזיגע ריזיגע ביזנעס אונטערנעמונג, וואס האט באלבאטעוועט, געהאט אונטער זיך אסאך אנדערע קלענערע און גרעסערע ביזנעסער, און די אפמאך איז דורך געפירט געווארן געהעריג פרידליך מיט די הסכמה פון די עמפערער פון אינדיע און אויך אפילו די ארטיגע די לאקאלע שבטים וואס האבן געוואוינט דארטן ווי בריטן האט אנגעהויבן ביים האפן. בריטען איז אגב אויך נישט געווען די איינציגסטע ס'זענען געווען נאך יוראפעישע לענדער וואס האבן אויפגעשטעלט אזעלעכע ביזנעס ענטערפרייזעס אין אינדיע ווייטער מיטן פולסטן הסכם פון די ארטיגע פירערשאפט, די פירערשאפט פון אינדיע און די לאקאלע פירערשאפט פון די שבטים וואס האבן געוואוינט אין יענע פלעצער, אבער בריטען האט עס גענומען ווי מען זאגט צו די צום נעקסט לעוועל. די קאמפאני, די איסט אינדיע קאמפאני האט מורא'דיג מצליח געווען און זיך מורא'דיג צעוואקסן. ס'איז געקומען א פוינט ווען צווישן די איסט אינדיע קאמפאני און אלע וואס האבן פאר זיי געארבעט און די אנדערע קאמפאניס וואס זענען געווען אונטערגעווארפן אונטער די איסט אינדיע קאמפאני האט דארטן, עס זענען געווען דארטן אנגעשלאסן בערך צוויי הונדערט און פֿופֿציק טויזנט מענטשן, סא מען רעדט שוין דא אין אנדערע ווערטער פון א שטיקל מלוכה מיט ממש א מיליטער, און דעמאלטס האט בריטען אנגעהויבן שטילערהייט צו דאמינירן גאנצע שטיקער שטחים פון אינדיע. זיי האבן עס געטון אויף פארשידענע אופנים, זיי האבן אפגעקויפט שטחים, אנדערע פלעצער האבן זיי פשוט גע'רודף'ט דערגאנגען די יארן די אייגנטומער ווילאנג יענע האבן עס געמוזט אדער פארקויפן אדער אוועקגעבן, אבער צוביסלעך צוביסלעך האט בריטען זיך משתלט געווען אלץ מער און אויף אלץ מער שטחים פון אינדיע. יעצט אינדיע האט זיך ארויסגעשטעלט צו זיין ממש א גאלד גרוב פאר פאר בריטן, צווישן אסאך אנדערע סחורה זאכן וואס זענען דארטן געוואקסן אדער וואס זענען דארטן פראדוצירט געווארן און בריטן האט עס גענומען און עקספארטירט צו אנדערע לענדער איז געווען אופיום, אופיום איז א סארט דראג, ס'איז נאך היינט אויך דא, און אין אמעריקע האט מען א שטיק צייט צוריק גערעדט פון אן אופיום מגיפה, אופיום איז זייער זייער אדיקטיוו, א מענטש ווערט, א מענטש קען זייער גרינג און זייער שטארק ווערן אנגעוואנדן, אנגעוויזן דערין, און מען קען זיך ממש נישט ארויסזען. איז אופיום איז געווען די זאך, די ריכטיגע סחורה וואס ענג, וואס בריטען האט עקספארטירט פון אינדיע, בעיקר קיין טשיינע, קיין סין. און זיי האבן עס, זיי האבן עס, בריטען האט עס גענומען פון אינדיע פאר, פאר קליין געלט, זיי האבן שוין געהאט יעצט היפשע מאס בעלות, און זיי האבן געקענט אויך ערלויבן זיך צו צאלן ממש פרוטות פאר די ארבעטערס, זיי האבן עס עקספארטירט קיין כינע, וואו עס איז פארקויפט געווארן פאר גרויס געלט צו אלץ מער מענטשן וואס זענען געווארן אלץ מער ממש משועבד, פארקנעכטעט צו דעם דראג, צו דעם שעדליכן סובסטאנץ, און זיי האבן געשארט גאלד, אבער למעשה אין טשיינע אליינס האט דאס אנגעהויבן מאכן ערנסטע פראבלעמען, דאס איז א זאך וואס קען ממש אונטערברענגען א געזעלשאפט, און ס'איז געגאנגען אזוי ווייט אז אין סעווענטין טווענטי ניין, זיבעצן הונדערט נײַן און צוואַנציק, האט די כינעזישע הערשאפט פארבאטן, זיי האבן גע'אסר'ט אופיום, אז דאס איז א זאך וואס איז אומלעגאל און מען טאר עס נישט אריינברענגען אין לאנד. ני, בריטן האט דאך נישט געקענט שטיין אין די זייט און צוקוקן ווי אזא מין קוואל פון הכנסה, פון אזויפיל הכנסה, גייט ווערן אויסגעטריקנט, און ס'האט אויסגעבראכן א מלחמה. זייער שיין געזאגט, אויסגעבראכן א מלחמה, פשוט'ער גערעדט און מער רעאליסטיש גערעדט האט האבן פשוט בריטישע סאלדאטן אריינמארשירט קיין טשיינע, קיין כינע. די סיבה, די אנגעגעבענע סיבה איז געווען פשוט צוריקצושטעלן די ארדענונג אין לאנד, די לאנד איז נישט געווען אין בעסטן ארדענונג, און ס'איז טאקע נישט געווען מ'האט דעלעגאליזירט עפעס וואס האט אריינגעברענגט גרויס געלט פאר בריטן. איז דאס איז געווען נישט איין מאל נאר צוויי אזעלכע מלחמות האט בריטן געפירט מיט כינע. און אגב איינע פון די תוצאות פון יענע מלחמה איז אז בריטן האט אונטערגעשריבן א ליעס מיט טשיינע, א ליעס אויף נײַן און נײַנציק יאר פאר האנג קאנג. ווייסט מיר אז עס איז אויכעט איינע פון די תוצאות וואס זענען נאך יעצט דא, אז האנג קאנג האט געדארפט צוריק געגעבן ווערן פאר טשיינע, און די גאנצע קאנפליקט וואס איז דא צווישן די צוויי לענדער, און די גאנצע שנוי במחלוקת סטאטוס פון האנג קאנג צו ס'איז א זעלבסטשטענדיגע לאנד צו עס איז א חלק פון טשיינע, אדער צו טשיינע איז א חלק פון האנג קאנג, איז אויכעט א תוצאה פון יענעם אקט דעמאלטס, פון דעם ליעס וואס בריטען האט אונטערגעשריבן מיט טשיינע אויף דעם שטיק לאנד. די אונטערשטע שורה און הנוגע לענינינו וואס איז געווען די וויכטיגסטע איז אז בריטען האט ווייטער געקענט ממשיך זיין צו פארקויפן אופיום אין טשיינע און אין אנדערע לענדער, און אין די זעלבע צייט ווי דערמאנט פריער האט בריטען זיך אלץ מער משתלט געווען אויף אינדיע אליין, און ווען עס קומט צו די יעצטיגע תקופה אינמיטן פון די אכצן הונדערטער יארן, איז שוין בריטען, אה, האט בריטען א היפשע מאס קאנטראל אויף אינדיע, אויף אזוי ווייט אז זיי נעמען שוין שטייערן פונעם עולם. מען האט ארויפגעלייגט שטייערן אויף אינדיע און אויף די מענטשן וואס האבן דארטן געוואוינט, אויף די ארטיגע באפעלקערונג, און דאס געלט איז געגאנגען פאר בריטען. איז די בריטישע אימפעריע האט ווייטער אזוי געדרוקט און געדרוקט אויף די אינדיאנישע באפעלקערונג, ווילאנג די זאך האט געפלאצט. אין עיטין פיפטי סעווען, אַכצן הונדערט זיבן און פֿופֿציק, האט אויסגעבראכן א רעוואלט, אן אויפשטאנד אין אינדיע, קעגן דעם בריטישן אקופאנט. ס'איז געווען א בלוטיגע מלחמה, וואס האט געקאסט פאר בריטן זעקס טויזנט סאלדאטן, אבער פאר אינדיע האט עס געקאסט אַכט הונדערט טויזנט, אזוי זענען לויפן די שאצונגען היינט אַכט הונדערט טויזנט קרבנות. ס'איז געווען שווער, אבער צום סוף האט בריטען זיך געשטארקט, ס'איז זיי געלונגען צו דערשטיקן דעם רעוואלט, און די תוצאות זענען געווען אזוי, די איסט אינדיע קאמפאני איז טאקע אויפגעלעזט געווארן, אבער פון די אנדערע זייט האט בריטען יעצט אפיציעל פארכאפט די מאכט פון אינדיע. אינדיע איז יעצט אפיציעל געווארן א חלק פון די בריטישע אימפעריע. און די בריטישע אימפעריע האט זיך גענומען צו די עבודה פון טון וואס מען דארף טון, דאס הייסט אויסנוצן די פלאץ, אויסצאפן די ריסארסעס און ארויסנעמען פון דארטן די מאקסימום געלט, די מערסטע וואס איז נאר שייך, אויפן חשבון פארשטייט זיך פון די ארטיגע באפעלקערונג פאר וועמענס וואוילזיין בריטען האט זיך נישט צופיל געזארגט. זיי האבן זיך נישט צופיל געזארגט און מען שאצט אז אלס א תוצאה פון זייער, מ'זאגט, אינדיפערענס, זייער נישט קערן זיך, נישט אפגעבן מיט די געברויכן פון די אינדיאנישע באפעלקערונג, האט אויסגעבראכן א ריזיגע מגיפה אין אינדיע, וואס האט געבוזשעוועט פאר צוויי יאר, פון עיטין סעווענטי סיקס ביז עיטין סעווענטי אייט, אַכצן הונדערט זעקס און זיבעציק ביז אַכצן הונדערט אַכט און זיבעציק, און עס האט אפגעקאסט פון פֿינף ביז פֿופֿצן מיליאן לעבנס. קיין שאצונגען זענען נישט דא ווייל קיין רעקארדס זענען נישט געהאלטן געווארן, אבער די באשיידנסטע שאצונגען זאגן אז עס איז געווען פֿינף מיליאן קרבנות און אנדערע זאגן אז עס איז געווען אזויסאך ווי פֿופֿצן מיליאן. נאך א שרעקליכע מגיפה האט אויסגעבראכן אין אינדיע שפעטער אינמיטן די צווייטע וועלט מלחמה אין נײַנצן פֿאָרטי-טרי תש"ג, וואס בערך דרײַ מיליאן מענטשן זענען דערפון געשטארבן, און אויב בריטען איז נישט אינגאנצן שולדיג, על כל פנים האבן זיי זיכער נישט געטון וואס איז יא שייך געווען צו טון צו גרינגער מאכן דעם מצב און אפצושטעלן די מגיפה אויף וויפיל ס'איז יא שייך געווען. וואס יא, די עיקר זארג, די עיקר דאגה פון בריטען איז געווען, צו, זעלבע דאגה ווי יעדן מענטש, צו מאכן געלט, און נישט סתם געלט נאר וואס מער געלט, און נישט סתם וואס מער געלט נאר אוצרות געלט, נאר, אנדערש ווי אסאך אנדערע מענטשן האט בריטען שטארק מצליח געווען. בריטען האט געשארט גאלד פון די תקופה וואס זיי האבן באלבאטעוועט אויף אינדיע. נישט לאנג צוריק האט א גרויסער אינדיאנישער עקאנאמיסט אנאלאזירט וויפיל, מען ווייסט וואס בריטען האט דארטן געטון, מען ווייסט וויפיל זיי האבן עקספארטירט, און ער האט צאמגענומען די זאך און פרובירט אפשאצן וויפיל דאס וויפיל ס'איז ווערט געווען, בקיצור זיין מסקנא איז געווען אז דורכאויס די תקופה וואס אינדיע איז געווען א חלק פון די בריטישע אימפעריע האט בריטן פארדינט פון אינדיע אליין א סכום פון פֿינף און פֿערציק טריליאן דאלער פֿינף און פֿערציק טריליאן דאלער. די דזשי די פי פון די גאנצע וועלט אין טו טאוזנט און טווענטי, פאריגעס יאר, צוואַנציק צוואַנציק, האט באטראפן א קארגע פֿינף און אַכציק טריליאן דאלער. דזשי די פי מיינט מען בקיצור אין איין ווארט די גאנצע וועלט, די גאנצע געלט וואס די גאנצע וועלט האט געמאכט. יא, איך האב געמאכט טויזנט דאלער, די גאנצע וועלט האט געמאכט אין צוואַנציק צוואַנציק אַכט און, פֿיר און אַכציק א האלב טריליאן דאלער, איבער האלב דערפון, א סכום מער ווי האלב פון דעם, האט בריטען פארדינט פון די תקופה וואס זיי האבן באלבאטעוועט אויף אינדיע. קומענדיגע וואך וועט מען צוקומען צום צווייטן חלק פון די בריטישע אוואנטורעס אין אויסטראליע און אין אפריקע און ווייטער פון די ערשטע און די צווייטע וועלט מלחמה ביז די בריטישע אימפעריע איז צום סוף אויפגעלעזט געווארן. און די בריטישע אימפעריע איז אויפגעלעזט געווארן, אבער אונז ווארט מיר אינדערצווישן אין די זעלבע צייט אז מלכות שמים זאל נתגלה ווערן, נו א סגולה פאר די גאולה איז די מצוה פון שמיטה, די קומעדיגע יאר איז א שמיטה יאר, ס'גייט זיין שבת אין ארץ ישראל, שבת פארן לאנד, שבת פאר די ערד. דא טויזענטער אידן אין ארץ ישראל היי יאר וואס גייען זיין שומרי שמיטה, זיי זענען שומרי שמיטה, זיי גייען מקיים זיין די מצוה ושבתה הארץ שבת לה', זייערע פעלדער גייען רוען, מ'גייט נישט ארבעטן אין די פעלדער, און ס'דא הונדערטער אפשר אפילו טויזענטער אידן אין חוץ לארץ וואס זיי וועלן אויך מקיים זיין די מצוה פון שמיטה, און זיי וועלן אין די זעלבע צייט האבן א געלעגנהייט צו העלפן די שומרי שמיטה אויסצוקומען מיטן יאר. דארף מען דא געדענקן אז מען רעדט פון אידן וואס ארבעטן נישט, עמיצער וואס איז א שומר שמיטה נישט נאר כהלכה נאר כהלכה לכתחילה למהדרין מיינט מען ממש ער ארבעט נישט און פארקויפט נישט און פלאנצט נישט און שניידט נישט און זיי ער האט נישט קיין אינקאם אין אנדערע ווערטער האט נישט קיין הכנסה. ס'איז דא אסאך גוטע אידן, ס'איז דא גוטע ארגאניזאציעס וואס העלפן ארויס, שטיצן די שומרי שמיטה, זאלן העלפן זיי דורכקומען דורכשוויצן דאס יאר, און ווער ס'וויל אליינס האבן, אליינס קענען מקיים זיין די מצוה פון שמיטה, קען נאך קויפן א בוים, א גפן און א כרם אין די היסטארישע פלאץ פון הר חברון געגנט וואו דוד המלך האט געהאט זיינע וויינגערטנער, קויפן קונה זיין א גפן וואס מ'איז מפקיר די, מ'מאכט א שליח דעם באבאס דערפון וואס ער איז עס מפקיר בשם במקום דעם בעל הבית פונעם בוים וואס אונט עס פארן שמיטה יאר,